אז דער גרעסערער אידישער ביבל פארשער, וועמענס נאמען איז אייך אוודאי אלעמען באקאנט, חיים שויס, איז איינגעלאדן געווארן קיין באסטן פאר א סעריע לעקציעס, אַכצן לעקציעס וועגן דער ביבל, וועגן תנך, האט ער אנגעפאנגען די ערשטע לעקציע זאגנדיג רעטאריש, וואס זענען די נביאים? ער איז געווען א גאליציאנער גלייב איך. וואו זענען די נביאים? ווער זענען די נביאים? ווי זענען די נביאים? און פארענדיגט, מען ווייסט נישט, אין דער הקדמה. רעטאריש, וואס זענען די נביאים? ער איז געווען א גאליציאנער גלייב איך. וואו זענען די נביאים? ווער זענען די נביאים? ווי זענען די נביאים? און פארענדיגט, מען ווייסט נישט. אין דער הקדמה. צום סוף פון דער אכצנטער לעקציע שטעלט ער ווידער אוועק די פראגע, וואס זיינען די נביאים? וואו זיינען די נביאים? ווער זיינען די נביאים? מען ווייסט ניט. איך געפין זיך היינט אין דער זעלבער לאגע ווי, ווייסט, ר' חיים שויס עליו השלום. וועגן די אנדערע זאכן וועגן וועלכע מען האט גערעדט, האבן מיר געהאט א געוויסע מאס פון פונקטליכקייט, מען האט עס געקענט אפשאטן, ס'איז געווען היסטאריש, מען האט עס געקענט פארבינדן, פארקניפן מיט אנדערע היסטארישע געשעענישן, ס'האט זיך געלאזט דינען, דאס מאטעריאל איז געווען מער בייגעוודיג אזוי צו זאגן. דאס מאל קומט אונז אויס צו רעדן וועגן אן אנטדעקונג וואס האט צו טון ס'רוב מיט ביבלישע דאקומענטן. נו, איר נעמט א ביבלישן דאקומענט, לאמיר זאגן, צו א טייל פון תנך וועלכן טייל ס'זאל נישט זיין, און איר. פרובירט עס דאטירן איז עס כמעט ווי אוממעגליך. די דיסקוסיעס וועגן תנך זענען דאך אנגעגאנגען פון יארן לאנג, בעת אפילו דער תנך איז געשאפן געווארן זענען דאך געווען דיסקוסיעס וועגן תנך גופא. ווען מיר קוקן זיך צו לאמיר זאגן צום ערשטן קאפיטל פון בראשית וואו מיר האבן צוויי פארשידענע. דערציילונגען וועגן בריאת העולם, ווען איינער זאגט אונז אז גאט האט צו ביידן באשאפן אדם אי א מאן און א פרוי צוזאמען, און די אנדערע זאגט אז ער האט באשאפן חוה פון אדם'ן, די זעלבע זאך וואס האט צו טון מיט די צאל פון טעג אז גאט האט באשאפן די וועלט אין זעקס טעג און האט גערוהט אויפן זיבעטן טאג, און ווייטער אפאר פסוקים זאגט ער אינעם טאג ווען ער האט זיי באשאפן, וואס האט געמיינט פאר קריטיקער אז ער האט עס באשאפן אין איין טאג. ווען מיר נעמען, ווען מיר גייען צו שפעטערדיגע, לאמיר זאגן, ספרים, אין תנך, ישעיה, ווייסט איר דאך די אלע טעאריעס וועלכע האלטן אז די ערשטע נײַן און דרײַסיק קאפיטלען זענען געשאפן געווארן פון איינעם און פון קאפיטל מ' און ווייטער פון א צווייטן, אויסער דעם האבן מיר צווישן די ביידע שטיקער ישעיה האט מען נאך אריינגעשטופט אדער אריינגערוקט עטליכע קאפיטלעך וועלכע געפינען זיך העכער אין ספר מלכים און זיי זענען פראזע אנשטאט די פאעזיע די נבואישע פאעזיע פון ישעיה.

וואס עס באשטייט פון צוועלף נביאים, שטעלט זיך דאך גלייך ארויף די פראגע, כראנאלאגיש פאסן זיי דאך נישט צוזאמען, וואס דען איז געווען דער קריטעריום פון צוזאמעננעמען אט די צוועלף אלע אין איין בוך? און עס זענען געווען פארשידענע טעאריעס, איין טעאריע וואס זאגט לאמיר זאגן אז מען האט געשריבן אויף איין פעל פון א ריינער בהמה, וויפיל עס האט זיך געלאזנט, לאמיר זאגן נײַן און דרײַסיק צו פֿערציק קאפיטלען, האט מען געקענט אויסשרייבן אויף איין פעל, ס'הייסט נישט קיין באארבעטן פארטשמענט, און נאכדעם האט מען שוין געמוזט נעמען לאמיר זאגן נאך א פעל, פונקט ווי ביי אונז היינט צוטאג וואלט זיין לאמיר זאגן צוויי הונדערט און פֿופֿציק זייטן איז גענוג פאר איין באנד, אז ס'איז לאמיר זאגן פֿיר פֿינף הונדערט זייטן, שטעלט מען עס פאר צוויי בענדער, סאו, איר ווייסט. אויסער דעם געפינען מיר דאך אין תנך אויך טענדענצן, טענדענצן, לאמיר זאגן א טענדענץ, א נבואי'שע טענדענץ וואס די נביאים זענען געווען, וואס דער נבואי'שער געדאנק איז געווען דער געדאנק, נאך קעגן אים האבן מיר דעם שטענדיגן קאמף פון נבואה קעגן כהונה, אז די כהנים זיי זענען די מאכערס, כהונה קעגן מלוכה, און אנדערע פארשידענע זאכן. יעדע סעקטע וואס איז אנטשטאנען, לאמיר זאגן ווען קריסטנטום האט זיך אפגעריסן פון אידנטום, נישט אפגעריסן נאר איז אנטשטאנען פון אידנטום, נאכדעם לאמיר זאגן דער איסלאם האט זיך אויסגעבילדעט, אויסגעפורעמט, אונטער אידישע איינפלוסן, וויבאלד זיי האבן זיך דאך אויך געהאלטן פאר פעלקער פונעם בוך, ס'הייסט זיי האבן אויך געגלייבט אין תנך, האבן זיי דאך געדארפט געפינען סמוכין, באווייזן אין תנך וועגן לאמיר זאגן ס'אנקומען וועגן יעזוס'ן און ווידער וועגן מוחמד'ן און וויבאלד לאמיר זאגן זיי האבן עס נישט געפונען איז אדער מען האט עס געדארפט אויסטייטשן אדער מען האט געדארפט זאגן אז תנך אז מען האט געענדערט דעם טעקסט פון תנך אזוי ארום צו פארבייגן אלע די אלע פלעצער צו פארווישן זיי וואו עס ווערט דערמאנט מוחמד, און צוליב דעם און צוליב אנדערע סארטן וויכוחים וועלכע זענען אנטשטאנען ארום דעם איז אפילו לאמיר זאגן אין אכטן ניינטן און צענטן יארהונדערט איז שוין צווישן די מאחמאדאנער אפילו אנטשטאנען א גאנץ גרויסע ליטעראטור וואס האט צונויפגענומען, וואס האט צונויפגענומען, צונויפגעזאמלט פון תנך די אלע קעגנשטעלן וואס אין איין שטעלע אין תנך האט נישט געפאסט זיך מיט דער צווייטער. צווישן די אנדערע לאמיר זאגן מאדערנע טעאריעס איבערן תנך איז אויך געגאלטן די טעאריע וועגן דעם שפעטן כאראקטער פונעם בוך פון תהילים אין תהילים, לאמיר זאגן, געפינען מיר פסאלמען, געפינען מיר תהילים, פסאלמען, וועלכע זיינען אראנזשירט לויטן אלף בית, לאמיר זאגן דער ערשטער פסוק פאנגט זיך אן מיטן אלף, די אשרי יושבי ביתך זיינען פון יענע, און עס גייט דורך דורכן גאנצן אלף. און עטליכע פון זיי פעלט אויס אן אות, לאמיר זאגן א סמך, דאס פעלט אויס א נ', און דער תלמוד שפילט זיך אין געוויסע פארענטפערונגען, ס'פעלט א נ' לאמיר זאגן ווייל ס'האט אוודאי געזאגט אז יהודה וועט פאלן, נפלה, לאמיר זאגן ס'פעלט א סמך ווייל מ'האט נישט אונטערשיידעט צווישן א סמך און א סין, אדער מען האט ניט אונטערשידעט בכלל צווישן א סין און א שין. מיר געפינען דאך, לאמיר זאגן, אין ספר שופטים אז די די אפרים, דער שבט אפרים, האט אויסגערעדט א סין פאר א שין, און נאך אזענע סארטן זאכן. און מען געפינט אויך אין אין ספר ת אין תהילים, אינעם בוך פון פסאלמען, געפינט מען שפעטערדיגע פסאלמען וועלכע מען האט געהאלטן אז זיי שטאמען אוודאי פון דער מאקאבעישער תקופה. בכלל, די טענדענץ אין מאדערנער תנך-וויסנשאפט, לאמיר זאגן ביז די לעצטע צוואנציג דרייסיג יאר, איבערהויפט די טענדענץ וועלכע איז אנטשטאנען א דאנק דער דייטשער שולע פון וויסנשאפטלעכער-וויסנשאפטלער וועלכע זיינען נישט אלע געווען אוהבי ישראל, ווייט נישט אלע, איז געווען וואס ווייטער אפצושטופן דאס שאפן פון תנך. ס'איז וואס שפעטער, ס'איז ניט געשאפן געווארן פריער, אלץ ווייטער. איך גלייב די הויפט סיבה דערפאר אוודאי איז געווען די וואס מען האט געוואלט דערברענגען די הויפט שאפונגען פון תנך צו א תקופה גאר נאנט צום קריסטנטום, הייסט עס אז קריסטנטום האט ווייניגער וואס איבערגענומען פון די אידן, לאמיר זאגן בעת דער תנך האט זיך קריסטאליזירט שוין האט אנגענומען זיין לעצטע פארם איז דאך שוין קריסטנטום אויך געווען, הייסט עס אז מען האט פון אייך נישט געדארפט אפלערנען. איך זאג עס אלץ לשם הקדמה פאר אונזער טעמע היינט. איינע פון די גרעסטע אנטדעקונגען איז געמאכט געווארן אין יאר נײַנצן זיבן און פֿערציק, אין זומער פון נײַנצן זיבן און פֿערציק, וואס איז שייך אי דעם תנך, און וואס איז אויך שייך דער גאנצער ליטעראטור פון יענער תקופה. איך גלייב איך האב דערמאנט גראד געלעגענהייט צו דערמאנען אז אויסערן תנך, לאמיר זאגן, און אויסערן נייעם טעסטאמענט, איז האבן אידן געשאפן א ליטעראטור אפשר פונקט אזוי גרויס, כ'מיין אין צאל פון ביכער, נישט אין וואגיקייט,

איינער פון די ביכער האב איך אייך דערמאנט, בן סירא, וועט איר געדענקן אמאל, וואס איז געפונען געווארן א קאפיטל וואס באמת דער געפינען פון דעם קאפיטל און די ענטציפערונג פון דעם קאפיטל האט דאך געפירט דערצו מען זאל גיין זוכן די גניזה און וואס מען זאל די גניזה געפינען אין דעם בוך אין בן סירא אז מען האט אים געשטודירט און ער שטאמט פון צווייטן יאר הונדערט פאר קריסטוסן האט מען שוין פון דעם בוך ארויסגעלערנט אז ער איז געווען שטארק באאיינפלוסט פון תהילים, אז די אויסדרוקן זיינע זענען אויס פון תהילים, דווקא די אויסדרוקן אין תהילים וואס די דייטשע געלערנטע און אנדערע מאדערנע וויסנשאפטסלייט האבן געזאגט אז זיי זענען געשאפן געווארן צוויי הונדערט יאר שפעטער פאר בן סירן אין נײַנצן זיבן און פֿערציק. איך גלייב ס'איז געווען דרום מערב, דרום מערב פון יריחו, דרום מערב פון יריחו, לעבן ים המלח, א פלאץ, א שטח, אויף וואס וואנדערן ארום די אראבישע בעדואינער פונעם שבט טאאמערע, מיר האבן עס נישט געוואוסט פאר א לאנגע צייט דעם נאמען פונעם שבט, מיר ווייסן איצט אפילו דעם שבט פונעם פאסטוך, איינער פון דער משפחה דיב האט געפאשעט שאף, האט אוודאי צוגעדרעמלט אביסל, און בעת ער איז אויפגעשטאנען זיך אויפגעכאפט, האט ער געזען א שאף אוודאי אוועקגעוואנדערט, און איז איר נאכגעגאנגען, און האט נאכדעם גענומען ווארפן שטיינדלעך. איינע פון די שטיינדלעך האט אפגעהילכט אפגעקלונגען, פונקט ווי עס זאל זיין א הייל אינעווייניג. איז ער אנטלאפן אהיים. צו די אנדערע שבט ברידער, און האט זיי דערציילט דעם גאנצן ענין, ס'איז א געוואלדיגער גערויש דארטן, און מ'איז צוריק געקומען און עטליכע זענען ארונטער געגאנגען, און מ'האט געפונען קרוגן, דזשארס, מיט מגילות, מ'האט געפונען דזשארס מיט מגילות, פארבונדענע מיט אביסל לייוונטן, און מ'האט זיי ארויסגענומען, און מ'האט זיי אוועקגעפירט צו קריסטליכע סוחרים, אין בית לחם, בעטלעהעם, זעהן וואס דאס איז. די קריסטליכע סוחרים האבן געהאנדלט מיט אנטיקן און האבן נישט געוואוסט וואס צו טאן דערמיט, און זיי האבן באשלאסן זיי ווילן עס ברענגען צו זייער בישאפ, וואס איז שוין איצט אן ארטשבישאפ, אגב מיר האבן געמאכט אים דאך פאר אן ארטשבישאפ, ס'איז געווען איינער א ווי האט ער געהייסן אנאסטאס ישוע שמואל, ער איז געקומען אהער א בישאפ, און ער האט געזאגט אונז אין דער פובליסיטי זאגט ער רופט אונז מיר ארטשבישאפ און אנגערופן ארטשבישאפ און מען האט עס געבראכט צו אים און ער האט עס אפגעקויפט שיבוש פאר גארניט אפשר זעכציג דאלער צי פופציג דאלער האט ער אפגעקויפט עטליכע פון די דאזיגע מגילות און האט נישט געוואוסט גענוי וואס ער האט געקויפט א טייל א צווייטער טייל. פון די דאזיגע געפונענע מגילות האבן דערווייל קיין סוחרים נישט געפונען, און ס'איז דערגאנגען צו סוקעניקן וואס איז געווען א בארימטער פראפעסאר פאר ארכעאלאגיע און דער פאטער פון דעם גענעראל סוקעניק ידין, דאס איז שוין געווען בעת די מלחמה פאר ישראל'ס באפרייאונג איז אנגעגאנגען, וואו ס'איז שוין קיין פארבינדונג נישט געווען צווישן ירושלים דער אידישער אלט ירושלים און צווישן בית לחם. און ער האט פשוט זיין לעבן איינגעשטעלט, און האט באקומען אוודאי א מיליטערישן שיין אדאנק דער הייכער פאזיציע פון זיין זון, און ער איז אוועק קריגן די אנדערע מגילות, ער האט גענוי נישט געוואוסט וואס דאס איז. דער ארטשבישאפ האט ערשט נישט געוואוסט וואס מען טוט מיט דעם, און ס'האט זיך גראדע געמאכט אז די אמעריקאנער געלערנטע צו וועמען ער וואלט אוודאי דעם ענין געבראכט, האבן זיך דאן געפונען דערהויפט גלייב איך אין באגדאד, א גרויסער שונא ישראל, באראוס, און די אנדערע די פרחי כהונה די יונגע האבן עס אוודאי נישט געקענט לייענען, איך בין אין דעם זיכער אז זיי האבן עס נישט געקענט לייענען, היינט דערציילן זיי עס נישט אז זיי האבן עס נישט געקענט לייענען, היינט זאגן זיי, זיי זענען נישט געווען זיכער וועגן וואס דאס איז. האט מען באשלאסן זיך ווענדן צו אידן, ברענגען א געלערנטן אידן א הוצ'יאני עברי זאל עס זיי זאגן וואס דאס איז, אגב דאס איז דער אנקל פון די פון מיסעס לייטמאן אוואו מיר זענען געווען, האט מען געבראכט א אידן וואס הייסט וועקסלער, וועמענס זוהן איז היינט א זייער באגאבטער ארטיסט וועקסלער האט מען אים געזאגט לייען עס, נאטירליך א איד האט געעפנט ס'איז העברעאיש האט ער עס געלייענט האט ער געזאגט דא האט איר א מגילה פון ישעיה, גוט ישעיה קען זיין אן אלטע זאך, זאגט מען דא האסטו נאך א מגילה, עפנט ער אויף די אנדערע מגילה זאגט ער דאס איז שיינט מיר אז דאס איז א מגילה פון הפטרות, דו ווייסט די פראפעטישע נבואות הפטרות, זאגט מען אים, נו, און וואס איז דאס? זאגט ער, דאס איז א שפעטערדיגע זאך, אוודאי האט ער געמיינט דאס איז שפעטער ווי ישעיה, ווייל מיר ווייסן אז מען האט שוין געהאט די הפטורה, ס'איז די נבואישע לעזונגען, פראפעטישע לעזונגען, וואס היינט הייסט דאס הפטורה אין פארשידענע אופנים.

אין ישראל אבער די קלוגערע אידן האבן געהאלטן אז ס'איז צו לאנג איינצוזיצן הערן א גאנצע סדרה ווי ביי אונז פאר איין שבת, פלעגט מען עס דורכלייענען אין דריי יאר. דא איז דער סוף פון די דריי יאר, וויבאלד אז זיי אז זיי האבן געלייענט אין דריי יאר האבן זיי דאך זיכער געדארפט האבן אנדערע הפטרות ווי פאר איין יאר, עס זענען געווען ענדערונגען, און איך בין זיכער אז וועקסלער האט דאס געוואוסט, ער האט אבער געזאגט דאס איז א שפעטערדיגע, וואס הייסט א שפעטערדיגע? ביים ארטשבישאף שפעטערדיגע האט געהייסן אז מען קען דערפאר נישט נעמען אזויפיל געלט ווי פאר א פריערדיגע, האט ער געהאט די ברייטע אראבישע הויזן, האט ער פארשטעקט אונטער דאס וואס איז נעלם געווארן, גענדיגט. יא ער האט אים אוודאי געפרעגט ווי קוקט עס אויס, מאכט ער דו זעסט דאך דאס טינט איז ניי, מאכט ער מען קען דאך עס לייענען, ס'איז א מחיה, מאכט ער אה שפעטערדיגע זאכן זאגסט ס'איז א בר מצוה ענין, ס'איז א הפטרה ס'איז א בר מצוה ענין, עס איז נעלם געווארן דער ענין. בינו לבינו האט מען עס צו, זענען אונזערע געלערנטע די אמעריקאנער צוריק געקומען אין ירושלים און מען האט עס געבראכט צו זיי, און איינער פון יענע חברה טרעווער איז געווען א וואונדערבאר פיינער פאטאגראפירער, ער וואלט אוודאי געקענט פאטאגראפיע מער ווי העברעאיש, האט ער באשלאסן אנשטאט זיך צו פארלאזן אויף מיר, עס צו לייענען, לאמיר עס פאטאגראפירן און אפשיקן אין די פאראייניגטע שטאטן עירמייל, און מיר וועלן גלייך קריגן אן ענטפער, און וכך הוה, ער האט געקראגן אן ענטפער במשך פון א וואך, פון אונזער גרעסטן געלערנטן דאהי אלברייט, וואס האט באשטעטיגט אז דאס איז אן עכטע אויטענטישע מגילה פון ישעיה, וואס שטאמט אוודאי לויט זיין מיינונג זאגט ער, ארום איבערברוך פון דער צייט-רעכענונג, לאמיר זאגן פון דעם ערשטן פופציג יאר פאר פאר דער פאר'ן אנפאנג פון דער צייט-רעכענונג. דאס איז א געוואלדיגע זאך. נו, אזא מין זאך, שוין, ס'איז וויבאלד אזוי, האט דער ארטשבישאף שוין נישט געוואלט בלייבן אין ירושלים מיט אזוינע טייערע זאכן, און די יונגע חברה פונעם אמעריקען סקול אוו אריענטעל ריסערטש אין ירושלים האבן געוויזן ווי זיי האבן נישט געדארפט ווייזן ווי מען פארט אין ביירוט אין די ברייטע הויזן מיט אלע מגילות און ער האט זיי ארויסגעשמוגלט און געבראכט אהער קיין אמעריקע ער האט זיי געבראכט אהער קיין אמעריקע הייסט עס נישט נאר ס'איז געווען א געשמוגלטער ענין. וואס מען האט מורא געהאט דאס אנצורירן, נאר עס זענען שוין אנגעקומען פראטעסטן פון די ענגלענדער, זיי זענען דאך געווען דאן די הערשנדע מאכט, זיי האבן עס געוואלט, עבר הירדן האט געזאגט אז עס איז אין איר טייל, און ארץ ישראל, ס'איז דאן שוין די ישראל'דיגע רעגירונג האט געזאגט דאס איז אידישע ירושה, האבן מיר פשוט מורא געהאט דערמיט זיך צו פארנעמען, לאמיר זאגן ווען א פריוואטער מענטש קויפט עס, איז ער א פריוואטער מענטש, ער וויל פארבאלטיגען, אבער מיט א מלוכה, דאס איז שוין אן אדרעס, מיט אונז קען מען זיך גיין צום בית דין און מיט באצאלן מיט גאנצע גליקן, און מען האט עס געבראכט צו אונז אין ביבליאטעק, אין קאנגרעס ביבליאטעק, און מיר האבן גענוי געוואוסט וואס זיי האבן געוואלט פון אונז, זיי האבן פון אונז געוואלט נישט מער ווי פובליסיטי, ווייל דעם ארטשבישאף איז עס גארניט אנגעגאנגען, שטייט צו דאס זענען אלטע מגילות צו ניין, די חברה פלעגן לאכן אז ער וועט נעמען א פערטל מיליאן דאלער און גיין און ער וועט אוודאי קויפן אפאר ווייבער דא און דא בלייבן ער וועט שוין צוריק ניט פארן אי אפשר דאס מיר האבן עס גענוי געוואוסט די פראגע פאר אונז איז נאר אנטשטאנען זיינען די מגילות עכטע צו זיינען זיי נישט פארוואס ווייל מיר ווייסן לאמיר זאגן מיט א פופציג זעכציג יאר צוריק האט א אידישער זאמלער שפירא פון ירושלים צונויפגעשטעלט א ספר דברים וועלכן ער האט פארקויפט דעם בריטישן מוזעאום אלס אן עכטן ספר דברים ווערט נאך פאר משה רבינו'ס צייטן, און ס'איז געווען אן אינטערנאציאנאלער סקאנדאל און זינט דאן, וויבאלד דער בריטישער מוזעאום האט זיך אפגעבריט, האט מען מורא די זאכן אנצורירן. נו, ווי אזוי קען מען דעם ענין אנטשיידן צו דאס איז עכט צו נישט? לאמיר זאגן אט דא האבן מיר מגילות, מען האט זיי געפונען אין קרוגן, זיי זענען געווען ארומגעוויקלט מיט לייוונט, און עס איז דאך געווען פארשריבן אין מגילת ספר, מען האט זיי אבער געפונען אויף א פלאץ און אינהאלט, וואס איז שייך אינהאלט? נאטירליך. האט עס גארניט געמיינט. ווען עס קומט צו ביבלישע טעקסטן קען א ביבלישע טעקסט פון ישעיה גיי ווייס ס'איז דער זעלבער ישעיה וואס איז שייך די אנדערע זאכן האט מען עפעס דערפון יע געקענט ארויסלערנען לאמיר זאגן ארכיאלאגיש קענען מיר גענוי באשטימען היינט פון וועלכער צייט א קרוג שטאמט פאקטיש אלע דאטירונגען אין ארכעאלאגישע עניינים זענען געמאכט אויפן סמך פון שערבלאך. ס'הייסט מיר נעמען אן, ס'הייסט מען נעמט אן, אז שערבלאך איז דאס איינציגע זאך וואס פארבלייבט אויף א פלאץ, און וויבאלד אומעטום געפינט מען שערבלאך, האט מען צונויף געשטעלט רשימות פון די אלע א, און היינט צו טאג קען מען דאטירן זאכן במשך פון פֿינף און צוואַנציק פופציג יאר, נאטירליך מיר נעמען אן אז אין אזא ארעמער געזעלשאפט וועט מען דאך אנהאלטן, לאמיר זאגן, אזא געפעס צו מארשירן א געוויסע צייט ביז וואנען ס'צוברעכט זיך, אבער ווי לאנג קען עס האלטן? פֿינף און צוואַנציק פופציג יאר האבן מיר עס אייך געקענט דאטירן לויט די קרוגן, מען האט עס אייך געקענט דאטירן לויט דעם לייוון וואס איז געווען איינגעבונדן ארום דעם, ווייל מיר האבן געהאט אסאך נסיון אין דעם וואס איז שייך עגיפטישע לייוון. ווייסט ארום די מאמיס פון די עגיפטישע מלכים פאראנען לייוון, אזוי ארום אז אונזערע מוזעאומס האבן אנטוויקלט געוואלדיגע ידיעות אין דעם ענין, ס'איז דארט קיין פראגע ניט געווען זייער אסאך. דריטנס, האט מען עס אייך געקענט דעצידירן לויטן שריפט, דאס הייסט פאלעאגראפיש, לאמיר זאגן שריפט, יעדע תקופה האט איר אויסדרוק פון שרייבן ממש און כמעט יעדעס לאנד, לאמיר זאגן אין אמעריקע שרייבט מען ענגליש אנדערש, פשוט דער צורה פון אות ווי מען שרייבט עס אין ענגלאנד אנדערש ווי אין פראנקרייך און יעדע תקופה האט איר, און לאמיר זאגן פאר ראמאנישע שפראכן ווידער האבן מיר אייכעט טאבעלן פונקט ווי מיר האבן, איר ווייסט, פאר די שערבלאך צונאמגעשטעלט פאר יארן און פאר תקופות און פאר דורות פשוט כ. אבער וויבאלד מען האט געזאגט. אז אט די מגילות זענען יוניק, זענען איינציג, הייסט עס אז מען האט נישט געהאט מיט וואס עס צו פארגלייכן. א בן יחיד איז נישטא מיט וואס צו פארגלייכן. מיר האבן געהאט נאר, פון יענער תקופה האבן מיר געהאט איין שטיקל פאפירוס וואס האט געהייסן נעש. נעש פאפירוס א שטיקל וואס די אותיות האבן אויסגעקוקט מער ווייניגער ווי אין די מגילות וועלכע מען האט געטראפן האבן אנדערע געזאגט אז דער נעש פאפירוס אגב ער אנטהאלט שמע ווי עס שטימט קריאת שמע ואהבת את אז דאס איז געווען נישט מער ווי אן איבונג פון א סטודענט וואס האט געלערנט שרייבן אויף דעם און דערפאר קוקט עס אויס אזוי פשוט איך האב אליין געלאכט איך האב דאן געהאט מיט זיך א סעקרעטארשע וואס האט געהאט אזא שלעכטן האנטשריפט וואס האט אויסגעקוקט אפשר אפאר הונדערט יאר פאר מיינעם אדער פאר אנדערע האנטשריפטן אזוי ארום אז עס איז געווען עס איז פשוט נישט געווען מיט וואס עס צו פארגלייכן. דערצו נאך י. אויסער דעם איז נאך געווען אה יע, אינהאלט. אבער אינהאלט ווי איך האב געזאגט גארנישט ווערט. צייטלין א איד. א פראפעסאר אין דעם דראפסי קאלעדזש אין פילאדעלפיע האט גלייך פון אנפאנג אן געצווייפלט אין דער עכטקייט פון די מגילות, דאס הייסט, זענען דאך פון עטליכע זאכן, צו זיי זענען עכט, דאס הייסט, צו זיי זענען געשריבן געווארן, לאמיר זאגן, אין אלטע צייטן, צו נישט רעדנדיק ווען, נאר אין אלטע צייטן, צו מ'האט עס איצט נישט געשריבן, דאס הייסט, דאס הייסט אז זיי זענען ניט געשריבן געווארן ביי מאדערנע מענטשן, היינטצייטיגע מענטשן, אין א שריפט וואס מ'האט דאן באנוצט, דאס הייסט זענען עכט, און דאן אויך, צו זענען זיי אלט און ווי אלט זיי זענען. צייטלין האט געזאגט אז וואס איז שייך די קראגן מיט אידישע שריפט איז, קען מען דערפון גארניט ארויסלערנען זאגט ער, עס שטייט דאך געשריבן, נייער וויין אין אלטע קראגן, אלטער וויין אין נייע קראגן, זאגט ער האט מען גענומען קראגן און עס אריינגעשטעלט. און וואס איז שייך די שריפט ווידער זאגט ער קען מען נישט גיין ווייל איר זאגט דאך אליין אז איר האט ניט מיט וואס צו באווייזן. עס זענען יע געווען רעשטלעך פון שריפטן פון יענער תקופה, עס זענען דאך געבליבן מצבות, איר וויסט מיר האבן מצבות, מצבות נישט קיין סך, עס שטייט אפאר שורות אינגאנצן, אבער מיר האבן גענוג, איבערהויפט היינט.

שריפטן בערך יענער תקופה, אבער יענע שריפטן זענען געווען אדער מאזאיקס אדער אויף שטיין, הייסט דאס אז דער מעטיע האט זיך נישט געלאזט אויסדרוקן, מען האט נישט געקענט מאכן אזוינע דריידלעך לאמיר זאגן אויף שטיין ווי מען מאכט אויף לעדער, הייסט עס אויב ס'איז אלץ אנגעגאנגען זיך אלץ געווענדעט אין דעם צורה פונעם אות, האט מען זיך נישט געקענט פארלאזן לויט רעשטלעך פון וואס מ'האבן אויף שטיינער צו אויף מאזעיקס, דורך דעם עפעס אפלערנען אויף פערגאמענט צו אויף לעדער. לאמיר אייך אפשר איבערגעבן וואס וואס פאר א מגילות האט מען דאס געפונען, וואס וואס האט מען דאס געפונען דארטן אין יענע געפונען האט מען ערשטנס ס'איז מיר וויסן אז זענען געווען צווייערליי בעלי בתים איצטעמס דער העברעישער אוניווערסיטעט סוקעניק האט געהאט א טייל און דער ארטש בישאפ האט געהאט א טייל דער ארטש בישאפ האט געהאט

און ער האט געהאט נאך א בוך וואס האט דערציילט, זיי האבן עס גערופן אין ענגליש א מעניועל אוו דיסציפלין, לאמיר זאגן פונקט ווי היינטיגס טאג ווי א מאסאניק לאדזש האט איר ביכל וואס צו טון. כך עשה, אזוי טוט מען, דאס טוט מען כדי צו ווערן, לאמיר זאגן, א מיטגליד פון א געוויסע ארגאניזאציע. אויסער דעם איז געווען נאך א מגילה וואס מען האט ניט געקענט פאנאנדער עפענען, ס'איז צוליב די היץ אוודאי דאס צוזאמענגעגאסן געווארן, און מען האט מורא געהאט עס צו עפענען אדער מען וועט עס צוברעכן, אדער ס'טינט וועט זיך אפווישן, זיך אפמעקן געוויסע אדער אנדערע טיילן, האט מען עס איבערגעגעבן אין הארווארד מוזעאום און אין פאג מוזעאום אין באסטאן וואס האט עס געהאלטן יארן, מען האט גארנישט געקענט טון דערמיט, נאר פון א שטיקל וואס מען האט אפגעבראכן, וואס האט זיך אפגעבראכן, דוכט זיך אז דאס איז א ניי בוך וואס מען רופט דאס בוך פון למך.

דעמאלט דאס איז געווען די גרעסטע אויסשטעלונג אין קאנגרעס ביבליאטעק אין דער געשיכטע פון דער קאנגרעס ביבליאטעק, וואס מ'האט געמוזט האבן ספעציעלע שעה'ן, אזא גרויסע פובליקום געקומען איז און איז געגאנגען דערצו טאג ווי נאכט, מיר האבן נאך אזוינע מאסן פשוט נישט געזען אין ביבליאטעק, טראץ אלע אויסשטעלונגען, און איך האב עס געעפנט און פארמאכט און געעפנט און ווידער פארמאכט, אזוי ארום אז איך בין גוט באקאנט מיט אט דעם. טייל פון די מגילות. ס'איז דאך געווען דער צווייטער טייל וועלכע סוקעניק האט געקויפט אין ירושלים. ער האט געקויפט עטליכע מגילות, איינע איז געווען אייכעט א בוך פון ישעיה. פאר א לאנגע צייט האבן מיר געמיינט אז ס'איז געווען ישעיה פון קאפיטל פֿערציק ביז זעקס און זעכציק, איצט ווייסן מיר

צווישן די קינדער פון ליכט מיט די קינדער פון פינסטערניש, און א בוך פון פסאלמען, תהילים. מ'האט לאנג געווארט אויף דעם ס'איז פאר דער אנטציפערונג. די ביכער וועלכע דער ארטש-בישאפ האט געבראכט, זענען נאך פארעפנטליכט געווארן מיט דריי יאר צוריק, אין איין און פֿופֿציק האבן מיר זיי שוין געהאט, אין פֿופֿציק אפשר האבן מיר זיי שוין געהאט, די יאר וועלכע זענען געווען אין העברעאישן אוניווערזיטעט זענען ערשט פארעפנטליכט געווארן אפשר מיט פיר פינף מאנאטן צוריק, און אייער ביבליאטעק צווישן אירע אנדערע אוצרות האט אויך א קאפיע. פון פון די דאזיגע מגילות, און איך האף אפשר אין אפאר מינוט שפעטער וועט מען אפשר אויסלייגן עטליכע פון די זאכן כדי איר זאלט זיי קענען זען. די אט די פינדן, די עטליכע מגילות האט מען געפונען אויף דעם פלאץ וואס איך האב אנגעגעבן, ביי די בערגן דרום מערב פון יריחו, ביי די ברעגן פון טייטן ים, אין א פלאץ וואס הייסט דער קוואל פון פשחה, עין פשחה. נאטירליך ווי נאר די ידיעה האט זיך פארשפרייט אז מען האט אזא סארט זאך געפונען, און אז דאס איז ווערט מיליאנען, אגב, דאס איז געווען פארזיכערט ביי אונז פאר א האלבן מיליאן דאלאר, און מיר האבן עס מער נישט געדארפט פארזיכערן, ווייל ס'איז פונקט אזוי ווי א בריוו אדער א ווערטפולער ענין געשיקט אויף דער פאסט, איר פארזיכערט עס כדי מען זאל עס האלטן, מען זאל עס נישט פארלירן, אבער דער ארטשבישאף האט דערפאר געוואלט עפעס א מיליאן, א מיליאן מיט א האלבן, ער האט אליין גענוי ניט געוואוסט וואס ער וויל דערפאר, און וויבאלד די ידיעה האט זיך פארשפרייט איבער'ן מדבר, האבן זיך אלע אראבער ארויסגעלאזט זוכן נאך מער איילן, און נאטירליך די רעגירונג פון עבר הירדן האט אויך ארויסגעשיקט אן עקספעדיציע, א געלערנטע עקספעדיציע טאקע, די עקאל ביבליק, איינע פון די וויכטיגע אינסטיטוציעס אויף דעם געביט אין דער אלטער שטאט פון ירושלים האט ארויסגעשיקט אן עקספעדיציע, די אמעריקען סקול אונזערע האט געשיקט אן עקספעדיציע, דער מוזעאום פאר אלטערטימליכקייטן אין אין עבר הירדן האט געשיקט אן עקספעדיציע, און סוף כל סוף זענען די אלע עקספעדיציעס צוזאמגעשמאלצן און געשיקט איין גרויסע עקספעדיציע, און מען איז געווען באגלייט מיט לעגיאנערן סאלדאטן פון אראבישן לעגיאן, כדי די אראבער די בעדואינער זאלן זיי ניט פארשטעלן דעם וועג, און מען איז געגאנגען און געזוכט, און מען האט געפונען נאך א הייל, און האט זיך גראדע אויסגעלאזט אז ווי נאר די געלערנטע עקספעדיציעס פלעגן זיך צוריקקערן, פלעגן די אראבער ווידער ארויסגיין, און זיי האבן געמאכט די גרעסטע אנטדעקונגען. מיר האבן איצטערשט זיבעציק פארשידענע ספרים, נישט קיין גאנצע נאר זיבעציק פארשידענע ספרים, הי פון תנך, הי פון אנדערע שריפטן, וועלכע שטאמען אלע פונעם מדבר יהודה, און וואס האט וואס זענען ענג פארבונדן אט מיט דעם ענין. מיר האבן אפילו געפונען א שטיקעלע אפילו פון גריכישע דראמאטיקער איך

וואס האט עס געקענט זיין, האט מען געזאגט אוודאי אז דאס איז א פראקלאמאציע, וואס לאמיר זאגן בר כוכבא צי אן אנדער סארט גענעראל האט ארויסגעלאזט א פראקלאמאציע וועלכע מען קען אפי' נישט לייענען ווייל ס'איז אקסידירט, עס איז אינגאנצן פארגרינט דער סדר.

לאמיר זאגן פאר ליטורגישע צוועקן, דאס הייסט פאר סינאגאגע צוועקן, וועלכע זענען אדער ווייל זיי זענען געווען אפגענוצט, ווי דאס ערשטע, דאס ערשטע זייטל, שער בלעטל, צווייטע זייטל, דריטע, ווערט אפגעריסן, אדער א איד לייענט אוודאי מערער א געוויסן קאפיטל פון תהילים ווי אן אנדער קאפיטל פון תהילים, און עס ווערט אויסגעריבן אביסל און מען דארף האבן א נייע קאפיע, אדער. פסול'ע ספרים, לאמיר זאגן א סופר האט געשריבן א ספר תורה, אבער עס זענען אריינגעפאלן אסאך טעותים אין דעם און מען האט עס געמוזט פסל'ענען, אבער וויבאלד גאט'ס נאמען איז געווען דערמאנט, ס'איז דאך א הייליגע זאך, מען מוז עס אוועקלייגן אין דער גניזה, און נאכדעם געדענקט איר האב איך אייך דערמאנט אז די דיינים פונעם בית דין וועלכע זענען דאן געווען אין דער הויפטשטאט פון מצרים אין פוסטאט, האבן באשלאסן זייערע אייגענע, אוודאי נישט זיי נאר זייערע קינדער צו קינדער, זייערע אייגענע פריוואטע פאפירן זאל מען אויך אוועקלייגן אין דער גניזה, אבער הויפטזאכליך איז די גניזה געווען פאר פסול'ע זאכן. נו, איז דאן אנטשטאנען די פראגע, איז עס א גניזה? ס'הייסט, אויב ס'איז א גניזה, זענען זאכן וועלכע אידן האבן יע באנוצט ליטורגיש במשך פון א לאנגער צייט און נאכדעם אביסל אפגענוצט, האט מען זיי אזוי געזאגט באגראב גונז געווען, כמעט ווי באגראבן. דאס איז געווען דער שטאנדפונקט פון סוקעניקן. און דער באווייז זיינער איז געווען, וואס קיין איינע פון די מגילות איז נישט געווען גאנץ ווייל אפילו די מגילה די גאנץ גאנץ בוך ישעיה פונעם ארטשבישאפ דער ערשטער בוך ישעיה איז אויך נישט געווען אין א צו גוטן צושטאנד כאטש ס'איז אינגאנצן געווען דארטן דער גאנצער טעקסט אבער נישט אין צו גוטן צושטאנד די אנדערע זאכן זאגט ער די זענען דאך אלע געווען שטיקלעך און ברעקלעך ס'האט דאך שטענדיג געפעלט ס'איז פסול'ע האט מען זיי דארטן אוועקגעלייגט לויט די אנדערע געלערנטע.

ס'איז קומט דא א רעליגיע ווערט נישט געבארן מיט איין מאל, לאמיר זאגן אפילו פראטעסטאנטיזם צו לוטעראניזם, געווען פארשידן, אין פארשידענע פלעצער פאנגט זיך אן, דער בונטעוועט זיך אביסל, דער שרייבט אביסל, ביז מען קומט ארויף אויפן דרך המלך און עפעס ניי ווערט געבארן. זאגן זיי, דאס איז אוודאי געווען דער העדקווארטערס, דער הויפט קווארטיר, פון אט דער סעקטע, זיי רופן זיי אביונים, עביוניטן, און והראיה זאגן זיי, אין איין פלאץ אין איינע פון די היילן אין איינע פון די מערות האט מען געפונען א צימער מיט א טיש, הייסט דאס אויף וועלכע צו שרייבן די מגילות, מיט א פאליצע אויף וועלכע צו פארהיטן די מגילות, און נאך א שטיקל פלאץ וואס דוכט זיך זיי דארטן איז אוודאי געשטאנען א קרוג צו וואס צו וואשן די הענט,

פאר דער ארמיי, ווייל עס איז געווען אן עדה א געזעלשאפט אויף א מיליטערישן שטייגער, דאס הייסט מיר ווייסן עס לויט דעם מעניועל פון דיסציפלין, אז זיי האבן געהאט א געוויסע דיסציפלין, ס'הייסט זיי האבן געדארפט אננעמען זיך אונטער געוויסע התחייבות'ן כדי צו באלאנגען, זיי האבן געדארפט דורכגיין א פעריאד פון קאנדידאטשאפט, מ'איז ערשט געווען א קאנדידאט במשך פון א שטיקל צייט, ערשט נאכדעם איז מען געווארן א מיטגליד פון דער קהילה, אין איינע פון די פון די דאזיגע מגילות ווערט גענוי באשריבן ווי צו האלטן מלחמות, א בוך פון טאקטיק, און די טאקטיק האט גענוי באשריבן טאקע סוקעניק עליו השלום'ס זוהן ידין, דער אידישער גענעראל יגאל ידין, און ס'בוך וועט אין גיכן ערשיינען גענוי ווי אזוי מען פאנגט אן א מלחמה, ווי אזוי מען פירט זיך אויף בשעת די מלחמה און נאך די מלחמה, און ער זאגט, און אין די זאכן איז ער זיכער א מומחה, אז דאס איז אלץ לויט דער אנאלאגיע פון רוימישער מלחמה-קראפט פון יענע צייטן, אונז קוקט עס אויס פרימיטיוו אבער דער מומחה געזאגט וואס ווייסן מיר מיט מען אויף אזויפיל פרטימדיגקייט ווי מען האט געפירט מלחמה ער איז א מומחה אויף די זאכן. וואס נאך לאמיר זאגן קען מען דערציילן פון די יא זאכן? יא. צווישן דיזע פראגמענטן וואלט איך אפשר דאן געדארפט דערציילן דעם ערשטן אוונט אז מען האט געפונען א שטיקל

ער איז אפגעדרוקט מער וואס האט דערפונען די גניזה און שעכטער האט שוין דאן דערקאנט אז דאס באלאנגט צו א סעקטע אוודאי צו אן אלטע אידישע סעקטע און היינט צו טאג האבן מיר שוין עטליכע ארבעטן איבער דעם און מיר ווייסן אסאך מער וועגן דעם אי א דאנק די געפונענע אי א דאנק אנדערע זאכן ווי שעכטער האט געוואוסט ס'הויפט זאך אבער איז די הויפט פראגע וואס שטעלט זיך איצט פאר אונז איז, אויב אויב דאס זענען געווען שריפטן פון א סעקטע אויב יענעם, נישט אידישע שריפטן, וויאזוי קומט עס וואס אזא מין פראגמענט האט זיך אויפגעהיט אין דער גניזה אין קאירא וואס איז דאך געווען א ריין אידישע גניזה? איינס. אמת? ס'הייסט מיר ווייסן ווען די גניזה האט זיך אנגעפאנגען, מ'האט געקויפט די סינאגאג, געדענקט איר ארום יאר אַכט הונדערט און נײַנציק צו אַכט הונדערט צוויי און נײַנציק, אַכט הונדערט און מ'האט עס געקויפט געוויס פון קאפטן די גאנצע מעשה אהין אהער, דאן האט מען עס אנגעפאנגען, לאמיר זאגן אז ס'איז שוין געווען א הונדערט יאר אלט בעת מ'האט עס געקויפט אבער נישט עלטער, האבן מיר דאך ווידער א שפרונג פון זעקס זיבן אַכט הונדערט יאר, איר ווייסט צווישן און פארשידענע אנדערע שוועריקייטן. לאמיר אפשר עפעס אפאר ווערטער זאגן צום שלוס וועגן די זאכן. איך וועל אוודאי דעם ענין, איך וועל רעדן איבער דעם ענין א מאנאט שפעטער. ווידעראמאל אין קאנאדע, ווען איך וועל טרעפן אזא מין גאסטפרענדליכקייט ווי דא הי, וועל איך גאר זיין צופרידן, ווייל איך בין זיכער אז זיי וועלן מיט מיר נישט איינשטימען, און איך וועל דעם ענין באהאנדלען פון אן אנדער שטאנדפונקט, און איך וויל דא אנרירן אויף אפאר פונקטן. איך וועל דעם ענין באהאנדלען פונעם שטאנדפונקט פון כתיב, נישט ארטאגראפיע, די צורה פונעם אות, נאר ווי זאגט מען עס איז נישט די קאליגראפיע נאר די ספעלינג ווי אזוי מען שרייבט ווייל די ספעלינג דארטן איז אינגאנצן נישט אזוי צו וועלכע מיר זענען געוואינט לאמיר זאגן אז מיר נעמען דאס ווארט דארטן כי ווייל מיר שרייבן כי כ י דארטן שרייבן זיי כ י אלף לאמיר זאגן שמרת, דו האסט געהיט. מיר שרייבן ש מ ר ת, זיי שרייבן שטענדיג א ה' צום סוף פון שמרת. לאמיר זאגן דיין טיש, שולחנך, שרייבן מיר שטענדיג מיט א לאנגע כ' צום סוף, זיי שרייבן א כ' מיט א ה' צום סוף. מיר זאגן לאמיר זאגן אוזן, אן אויער, זאגן מיר א', ז', נ', זיי האבן שטענדיג אן א', אומעטום האבן זיי א ו', מיין איך, אומעטום האבן זיי א ו', וואו מיר האבן א חולם, כמעט אומעטום.

וואו די שריפט די ספעלינג איז אינגאנצן אנדערש. אגב אינטערעסאנט און איך האב דערפאר דעם ענטפער ניט. איר געדענקט אוודאי אז אין אלט אידיש די שרייבט מען ד' י' א'. און נישט נאר אין אלט אידיש נאר אין אלע עברי טייטש חומשים צאינה וראינה'ס וויבאלד מ'האט עס געהאלטן אין איין איבערדרוקן אן ענדערונגען האט זיך די זעלבע פארם. די אלטע בריוונשטעלער. און שטעלט זיך טאקע די פראגע פון וואנען נעמט זיך וואס האט דער אלף וואס האט ער געדינט דעם אמת געזאגט איך בין נישט קיין מומחה דעסוועגן איך זאג נאר מען דארף אויסגעפינען צו אין אלט דייטש כ'ווייס אינעם עלפטן צוועלפטן יארהונדערט איז עפעס געווען א סימן אזא מין סארט אבער אלנפאלס דאס איז פאר אונז א וועלט מיט ידיעות לאמיר זאגן סדום, די שטאט איז סדום און עמורה, מיר שרייבן דאך סדום סמך ד ו מ, זיי שרייבן סמך ו ד מ סודם, זיי שרייבן עמורה א' מ' ו' ר' ה' שרייבן מיר דאך, זיי שרייבן כ'מיין עין מ' ו' ר' ה', זיי שרייבן עין ו' מ ר ה, און אסאך אזוינע סארטן זאכן. פאר אידיש איז עס זייער אינטערעסאנט מאנכע פון די זאכן, א צירה, לאמיר זאגן ספר, שרייבן זיי א י' נאכן סמך, און אין די מגילות געפינען מיר אן אנדערט מאל עטליכע סארטן ספעלינגס וואס דער העברעער זאגט משמשים בערבוביה וואס מען ווייסט נישט גענוי, אט האט איר כי אדער אני, איך מיט אן אלף צום סוף און דא האט איר אן. אויסער דעם זענען פארהאן פארבעסערונגען, אויסבעסערונגען, און פארשידענע אנווייזונגען, אנדערט מאל איז עס אויסגעמעקט, איר ווייסט אין אונזערע הייליגע טעקסטן, לאמיר זאגן אמת, קען מען דאך נישט אויסמעקן ב. אן אנדערט מאל ווערט עס באצייכנט דורך א רינגעלע, א מין אנווייז און עס זאגט קוק אויף דעם ערגעץ אנדערש וואו וועסטו זען אן אויסבעסערונג, און די אלע זאכן פלאנטערן אונז דאך נאך ביז היינטיגס טאג, און מיר האבן דערפאר דעם ענטפער ניט. די פון אייך וועלכע זענט באקאנט מיט פיוט, דאס איז מיט די פיוטים, אץ קוצץ, וועט איר געפינען געוויסע פארמעס, מיט וועלכע מיר באגעגענען אין די שריפטן. איר געדענקט אפילו אין די פיוטים איז שמרת דו האסט געהיט איז שטענדיג. אין די עלטערע מיט א ה' צום סוף. איר האט נאך אזא אומצאל זאכן לאמיר זאגן חטא, זינד, חית, טית, אלף. אמת שרייבן מיר, אין די פיוטים געפינט איר עס אן אן אלף, חית, טית, און אויך דארטן. אגב, איך גלייב אז ס'איז עפעס ניי וואס איך האב דערפונדן, אפשר האט עס אימעצער אנדערש און ס'איז צו מיר נישט דערגאנגען. שוא, פאלש, מיר שרייבן דאך ש ו א' דארטן איז עס אן אן אלף. אגב, שווא, די נקודה איז שווא, אמת? האט איר במשך פון יארהונדערטער וואס מען שרייבט עס מיט א ו' און מען שרייבט עס מיט א ב' און מען שרייבט עס מיט אן אלף און מען שרייבט עס מיט אן ה', הייסט עס אז פשוט ס'איז, מ'האט זיך נישט געקענט פאראייניגן ווי דער זאגט, ביי אונז שרייבט מען היצט שטענדיג אמת שין ו' אלף, אבער זענען דאך נישט, ס'איז נישט געווען קיין אנגענומענע ספעלינג דערפאר, אזוינע אינטערעסאנטע זאכן. פשוט און ס'איז פשוט אז מיר האבן אסאך אפצולערנען ערשטנס וועגן דער אנטוויקלונג פון תנך, ספעלינג בכלל ווערטער, פארמען, דקדוק וועט מען נאך אסאך דארטן, און דאס שטודירען די עניינים גופא, נאטירלעך זוכט מען עס צו אנאליזירען לויטן אינהאלט, לאמער געבן איין משל און אפשר שליסן מיט דעם און דאן אויסשטעלן טאקע

א בית אבשלום, די הויז פון אבשלום. נו, דוכט זיך דאך אז דארף מען גיין זוכן אבשלום. איז מען ארויסגעקומען מיט כל מיני השערות וואס עס הייסט דער בית אבשלום, און מען האט נישט געקענט געפינען קיין באווייזן וועלכע מען זאל נישט קענען אפפרעגן, ס'הייסט וואס באווייזן מען האט ניט געפרעגט, מען האט ניט געבראכט דאס האט מען אפגעפרעגט, איז פשוט עס לאזט זיך נישט דא. זיי האבן דארט, לאמיר זאגן עס ווערט דערמאנט א מלחמה פון די קינדער פון גאט מיט די כיתיים, איז דאך ווידעראמאל ווי מען וויל, אז מען וויל קען מען עס אויסטייטשן אויף די כיתיים פון תנך, אז מען וויל קען מען עס אויסטייטשן אויף די אשור'ים, אז מען וויל אויף די בבלים, אז מען וויל אויף די גריכן, אז מען וויל אויף די רוימער, פשוט קען דארט איז פאראן אן אויסדרוק אז די חיילות וועלכע וועלן דאס גיין מלחמה האלטן מיט די כיתיים, ניין, די חיילות פון די כיתיים, זיי בוקן זיך צו זייערע שטאנדארטן איז מען ארויסגעקומען מיט א טעאריע אז אוודאי האט עס צו טאן מיט רוימישע קעניגן וועלכע יעדער איינער האט געהאט זיין שטאנדארט און מען ווייסט גענוי ווען מען האט איינגעפירט אין ארץ ישראל דאס בוקן זיך צו די שטאנדארטן, ס'הייסט די רוימישע קעניגן גופא, וויסנדיג אז די אידן וועלן נישט נאכגעבן אזא מין סארט זאך, און זיי האבן געהאט גענוג צו טון מיט זיי, דורך די פארשידענע אופשטענדן, בר כוכבא און די אנדערע, האבן זיי נאכגעלאזט, אבער ביסלערווייז האט מען אריינגעשיקט שטארקערע גענערעלער, און ביז איין טאג האט מען געזאגט גענוג, זיך פארנומען מיט די אידן, אלע אין אלע טיילן פון דער גרויסער רוימישער אימפעריע בוקן זיך צו די שטאנדארטן, און דאס וועט אויך זיין דער געזעץ פאר ארץ ישראל, און דער מחבר פון דעם פירוש דאס האט אים אזוי דערשיטערט, אז דאס פאר אים איז געווען איינער פון די סימנים מובהקים אז דאס איז שוין דער סוף פון דער וועלט, כ'מיין אידן מוזן זיך בוקן פון שטאנדארטן, אזוי אנאליזירט מען עס, איך מיין עס כמעט ווי צו באווייזן אז ס'איז כמעט ווי שווער באמת, ווייל מ'קען נאך אייך זאגן אז זיי בוקן זיך ל ע סיי סאום צו זייער עדס, מיר באנוצן סטאנדארטן אמאל אותות, די אותות השמים, זון, איך ווייס ווי מ'וויל, וואס איך וויל באמת אויסברענגן דערמיט אז ס'איז מ'קען עס כמעט ווי נישט איינווייזן גענוי, און דעריבער טאקע דוכט זיך מיר אפשר אמאל אפשר דורך מיין צוגאנג פון ספעלינג זעהן ווי אזוי ענדערט זיך לאמיר זאגן אויב דאס איז אן ענין פון קאליגראפיע איינער האט א שיינעם האנטשריפט איינער האט א שענערע א בעסערע האנטשריפט איינער שרייבט אין יאר נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿופֿציק לאמיר זאגן ווי מיין באבע האט געשריבן אין אַכצן פֿינף און נײַנציק עס טרעפט אבער אונז איך קען אייך ווייזן כתבי יד צענדליגע באמת וואס איז שווער צו באשטימען באמת לויט כתב יד אבער וואס איז שייך ספעלינג איז דאס רוב לאמיר זאגן געלערנטע מענטשן לאמיר זאגן סופרים, די וואס פארנעמען זיך מיט די סארטן זאכן, ס'איז ניט געווען סתם א איד וואס האט זיך געזעצט שרייבן, אבער זיי זענען דאך אוודאי געווען געשולט אויף א געוויסן אופן, האבן געהאט א געוויסן באגאזש פון גראמאטיק, פון לעקסיקאגראפיע, און האבן דורכגעגאנגען א געוויסן קורס אין שפראך, און זיי וואלטן אוואדע נוצן א ספעלינג וואס איז געווען אנגענומען אין יענע צייטן. אבער דאס, מיר זענען באמת נאך צום אנפאנג, ביים אנפאנג פון דעם אנאליזיס. אלץ וואס מיר האבן איצט, קען מען כמעט ווי זאגן, זענען נאר די מגילות גופא. די מגילות מיט בערך זיבן אכט ניין מאנאטן צוריק האט דער ארטשבישאפ, איר ווייסט אונזער פריינד וואס האט געהאט די עטליכע, האט ניט געקענט האט זיי ניט געקענט פארקויפן דאהי אין אמעריקע צוליב די טעמים וואס איך האב אנגעגעבן, ס'וואלט אונז פארפלאנטערט אין כל מיני אינטערנאציאנאלע סכסוכים, ער האט גענוי נישט געוואוסט וויפיל ער וויל איז ער די גאנצע ענין איז אים מיאוס געווארן האט ער עס עדווערטייזט פשוט אנאנסירט אינעם וואל סטריט דזשורנאל אז ער האלט עס ביים פארקויפן און ער האט געגעבן אנצודייטן אז ער וועט זיך לאזן האנדלען גראדע אין יענער צייט אפשר דאס מער ווי זעקס מאנאט איז געווען אין מאי און יוני בעת ידין ידין איז געווען ביי אונז און האט אגב גערעדט וועגן דעם זעלבן ענין, אלא מאי, ער האט זיך נאך אפגעשטעלט ס'רוב אויף דער איין מגילה וואס האט צו טון ווי צו פירן די מלחמה טאקטיק, און דאס זענען געווען פון הויפט אינטערעס פאר אים נאטירליך, האט ער דעם דאזיגן אנאנס געלייענט, און האט אריינגערופן א גוטן חבר מיינעם, און א זון פון קאנאדע, מיט וועלכן און ער קען שטאלצירען איינער פון די גרעסטע ביבל פארשער און א ליבראלער מענטש ארלינסקי פון טאראנטא ער זאל אראפגיין נאר צו זעהן צו די אלע מגילות זענען טאקע שלימות צו דער ארטש בישאפ האט עס אפגעריסען שטיקלעך צו זיי זענען אלע טאקע ווי איך האב זיי געזען, אזוי איז געווען דער אויסדרוק, צו דו וועסט זיי געפינען ווי מארוויק האט זיי געפונען, ס'איז בעצם האבן זיי אויסגעשטעלט, און ער האט געפונען א אידן וואס האט געגעבן, גאטעסמאן פון ניו יארק, וואס האט זיי געקויפט פאר בערך צווישן א פערטל מיליאן ביז דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, און באמת א וואך איידער איך בין אהער אנגעקומען האט דער אמבאסאדאר פון ישראל געגעבן א ספעציעלע אויפנאמע, א ספעציעלע קבלת פנים פאר גאטעסמאן, און מ'האט אויסגעשטעלט פאטאגראפיעס נאר פון די מגילות, און ס'איז געווען א שמחה גדולה, אזוי אז די אלע מגילות געפינען זיך איצט אין ישראל, ווי איך האב שוין געזאגט צום אנפאנג פון מיין לעקציע, באזיצן מיר איצט ערשט די אלע מגילות אין בוך פארם, אבער עס זענען פאראן נאך די זיבעציג שטיקלעך, פון די זיבעציג שטיקלעך איז שוין דער ערשטער באנד אויך ארויס, און איך בין זיכער אז איר וועט עס אוודאי באקומען דא ביי אייך אין ביבליאטעק גאר אין קורצן. איך וועל איצט אויסלייגן א טייל פון די פאטאגראפיעס און.

איז די גניזה אין וועלכע ס'וועט אזוי שטאמען פון דער קאירא גניזה זענען פארשוואונדען געווארן פון דער גניזה, ס'סטאל האבן זיך יעדער איינער גענומען זעק מיט שטיקלעך פון דער גניזה האט מען זיי גענומען געהאלטן אזוי לאנג און אנטדעקט זיי לויט דעם וואלט אויסגעקומען אז מ'האט זיי פארשטעקט אין אלטע קריג וויסט פשוט פארבאלטן כדי זיי צו געפינען נאכדעם האט ער געזאגט אין חברון אין נײַנצן אַכט און צוואַנציק בעת די פּאָגראָמען אויף ייִדן האָט מען צוראַבירט אַלטע ייִדישע ספֿר־תּורות מיט ספֿרים און גאַנצע קליקן, זאַכן נישט נאָר פֿון אונדזערע, נאָר פֿון בוכאַרער ייִדן. בוכאַרער ייִדן, וועלכע מיר האָבן דאַן נישט שטודירט, ווײַל צוליב אונדזער טיפּשותדיקייט, מיר האָבן מורא געהאַט אָנצורירן די זאַכן זיי שטודירן, מיר האָבן געדאַרפֿט וואַרטן, אַז דער רבי זאָל קומען, זאָגט דער אָרטאָדאָקסער זײַנענדערס.

וואו ער דערציילט ווי אזוי ער האט דארט זיך גובר געווען איבער די אידן, און דאס אלץ איז דארט געשריבן, ווייסן מיר די ספעלינג דארטן, מיר האבן לאמיר זאגן נאך אן אפשריפט וואס מען רופט די שילח אפשריפט, אן אפשריפט וואס איז געפונען געווארן אין א שטיקל טייכל פון שילח, דאס איז געווען אין די צייטן פון חזקיהו ביי לאמיר זאגן די אשורים האבן באלאגערט ירושלים, מען האט געגראבן פון ביידע זייטן, ס'הייסט, און מיר האבן אסאך אויפשריפטן, מיר האבן כמעט די גאנצע צייט, אלא מאי איז די ספעלינג פון זיי קענען מיר אפלערנען, ווי אזוי, דאס, וואס איך האב נאר געזאגט מען קען פון זיי נישט אפלערנען אויפן צורה פון אות, פארוואס זיי זענען געשריבן אויף שטיין, צו אויף פאפירוס, צו אויף מאזעיקס,

ריכטיג. וואונדערבאר, איר זענט גערעכט. ריכטיג. ריכטיג געזאגט, יא. דאס איז אויך איינע פון די השערות. וואונדערבאר, יא. יא. יא. וואונדערבאר.

אלע ענדונגען אין איי, לאמיר זאגן ינאי, זענען מיט יודן, צוויי יודן. אין בבל זענען זיי אן אלף אן א יוד, און דאס אויך דינט מיר זייער. אבער ס'איז נישט גענוג. ס'איז נישט גענוג, איר ווייסט וואס איך מיין. מ'זאגט יא.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.